אזוי ווי דעם קומענדיגן שבת איז שבת פרשת פרה, ווען מען פירט זיך מיט ארויסנעמען צוויי ספר תורות, אין איינע וועט מען ליינען די פרשת השבוע, און אין די צווייטע וועט מען ליינען די מצוה פון פרה אדומה אין פרשת. חוקת, וועלן מיר היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ז, די קעפל פון די שיחה איז פרשת פרה, עמוד פֿיר הונדערט זיבעצן, זייער געשמאקע, א געשמאקע, זייער א געשמאקע שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען א ירושלמי, פרעגן אויף דעם א געשמאקע שאלה, דער רבי וועט זאגן אז מען קען עס פארענטפערן מיט א חידוש וואס מען זעט אין פרה אדומה, ס'איז נישטא אין אנדערע מצוות, לויט ווי דער רמב ם לערנט עס, און אויכעט לויט ווי דער רב סעדיה גאון לערנט דאס אין זיין ספר המצוות, און דער רבי וועט ברענגען אויכעט אז ס'דא אז ס'דא איינער פון די אחרונים וואס וויל לערנען אין דעם רס ג אין דעם רב סעדיה גאון אויף א אנדער סארט אופן, דער רבי וועט עס אפפרעגן, לויט דעם וועט דער רבי פארענטפערן בפנימיות הענינים וואס איז דער ענין און דער חידוש פון פרה אדומה, ארויסברענגען דעם ענין געוואלדיגן ענין ווי דער ענין פון תשובה איז שייך צו יעדן איינעם און איינעם, און ווי דאס מיינט ביי יעדן איינעם און איינעם. אות אלף, עס שטייט אין ירושלמי, בדין הוא שתקדים החודש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני נשרפה הפרה, ולמה פרה קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל, דער ירושלמי זאגט אז על פי דין האט געדארפט זיין אז פרשת החודש זאל קומען פאר פרשת פרה, פאר ס'קומט פסח איז דאך דא די פיר פרשות, ס'דא די פרשה פון שקלים, דערנאכן קומט די פרשה פון זכור פאר פורים, דערנאכן קומט פרשת פרה, און דעם קומענדיגן שבת נאך פרה איז שבת פרשת החודש, זאגט דער ירושלמי אז פרשת החודש האט געדארפט זיין פריערט, לויטן סדר, דער רבי איז מסביר וואס איז, דאס הייסט אז פריערט ליינט מען פרשת פרה להזהיר את ישראל לטהר, למעשה קומט דאך אויס אז דער אז דער משכן האט מען אויפגעשטעלט ראש חודש, באחד בניסן, בשני בניסן האט משה רבינו געמאכט די ערשטע פרה אדומה, האט דאך אויב אזוי געדארפט זיין ליינען קודם פרשת החודש וואס קומט פריער, דערנאך לערנען פרשת פרה, און דער ענטפער איז פארוואס איז פרה קודמת, ווייל דאס לערנט אונז אויף טהרתן של כל ישראל, דאס מיינט להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהם בטהרה. אזוי זאגט רש י טייטשט אפ אזוי אין מגילה. און דערנאך, נאך וואס מען לערנט פרשת פרה, קומט פרשת החודש וואס ששם פרשת הפסח, אז מען זאל קענען, ס'זאל זיין דער ענין פון זיך מטהר זיין אז מען זאל קענען ברענגען דעם קרבן פסח. זאגט דער רבי פון לשון הירושלמי. שהיא טהרתן של כל ישראל איז מוכח אז די טהרה פון פרה אדומה איז נוגע צו אלע אידן, שטייט נישט דארטן לפי ולמה פרה קודמת שהיא טהרתן של ישראל, שטייט א לשון, אינטערעסאנטע לשון, של כל ישראל, ווייזט דאך עס אויס אז ס'מובן אז דער תוכן הענין דארט אז מ'האט מתקן געווען אז מ'זאל לייענען פרשת פרה וואס די תקנת הקריאה איז דאך פאר אלע אידן, אדער לייענען דעם ענין פון פרשת פרה פריער פון פרשת החודש, פארוואס ליינט מען עס פריער פון פרשת החודש, כאטש אז בדין הוא שתקדים החודש לפרה, ווייל ראש חודש ניסן האט איז דאך געווען דער ענין פון פון דעם פון דעם משכן, דערנאכדעם איז געקומען דער ענין פון פרה אדומה איז דאך החודש הזה לכם האט מען געדארפט שרייבן האט מען געדארפט לייענען פריער, זאגט ער כאטש אז בדין הוא שתקדים החודש לפרה, מצד דעם טעם, פארוואס ווייל שהיא פרה טהרתן של כל ישראל. דאס שטייט אין ירושלמי. זאגט דער רבי וצריך ביאור נוסף, מען דארף האבן אויף דעם א ביאור, און בהמתקת הענין מאכן דעם ענין געשמאקער און אים פארשטיין, ווי דער רבי גייט פרעגן די שאלה אז מען דארף זיך מטהר זיין פון טומאת מת איידער מען ברענגט דעם קרבן פסח, דערפאר דערפאר ליינט מען פרה פאר החודש, ווייל מען דארף זיך מטהר זיין פון טומאת המת, איז נוגע נאר צו די וואס זענען טמאי מת, אבער נישט צו כל ישראל, ואדרבה ווען רוב אידן זענען טמאי מתים דארף מען נישט אנקומען צו פרה וטהרתן של ישראל, ווען אלע אידן זענען ווען רוב אידן זענען טמא יעמאלט איז אדער טומאה איז דחויה אדער הותרה בציבור און יעמאלט קען מען ברענגען דעם קרבן פסח אפילו טמא'דיגערהייט, וואס איז דא דער לשון כל ישראל? ואדרבה, ווען רוב אידן זענען טמאי מתים, דארף מען נישט אנקומען צו פרה וטהרתן של ישראל, אז זיי זאלן קענען ברענגען דעם קרבן פסח. פארוואס? ווייל א ציבור ברענגט דעם קרבן פסח אויך בטומאה. היינט ווערט דאך די שאלה, פארוואס דארף מען אלע אידן וואס נמשכין נאכן רוב, נישט נאכן מיעוט, מיר גייען דאך אלעמאל נאכן רוב, און רוב זענען דאך נישט גענייטיגט אין דעם ענין פון פרה אדומה, פארוואס דארף מען איבער זיי, פארוואס דארף מען אלע אידן מקדים זיין קריאת פרשת פרה פאר החודש, מצד דעם וואס ס'איז טהרתן של כל ישראל, און נישט החודש פריער פאר פרה ווי עס דארף זיין בדין, דער ירושלמי זאגט דאך קלאר אז בדין האט געדארפט זיין דאס פריער, פארוואס מאך איך דאס פריער, ווייל ס'איז טהרתן של כל ישראל, ס'איז נישט קיין טהרתן של כל ישראל, דארף מען פארשטיין וואס טוט זיך דא, מוז מען זאגן. בפנימיות הענינים, אז דאס וואס פרה איז טהרתן של כל ישראל, מיינט נישט נאר די טהרה כפשוטו פון טומאת מת בפשטות. פארוואס? ווייל אויב ס'רעדט זיך וועגן טומאת מת בפשטות, האט דאך דער רבי געפרעגט, קומט אויס אז ס'איז נישט קיין ענין פון כל ישראל, נישט כל ישראל דארף אנקומען צו דעם. וואס מיר זאגן אז מ'רעדט דא אין פנימיות הענינים אויף טהרתן של כל ישראל, איז נישט קיין ענין, רעדט מען נישט וועגן דעם ענין פון טומאת מת כפשוטו, נאר אזא טהרה וואס כל ישראל דארפן אנקומען צו איר. אז דער לשון ירושלמי איז אזוי מוז מען קומען צו א פארשטאנד אז מען רעדט דא וועגן א טהרה פון כל ישראל, מוז מען נישט ריידן וועגן א טהרה פון טומאת מת אין פנימיות הענינים, דארף מען אנקומען צו איר אן אין וואספארא מצב ווי זי זאל נאר זיין, נישט קיין חילוק צו זענען טמא צו זענען נישט טמא, דארפן זיי אנקומען צו דעם ענין פון פרה אדומה, און דאס דווקא גרייט זיי צו צום ענין פון החודש מיט פסח, דורכדעם וואס מען לערנט פריער פרה פאר אלעמען פאר אלע אידן, אפילו אזעלכע וואס זענען נישט טמא, קומט דאס צו ווייזן אז אלע אידן זענען שייך צו דעם ענין פון פרה אדומה, ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין שפעטער נאך וואס ער'ט אראפברענגען דעם רמב"ם און דעם רס"ג און דעם און דעם אחרון וואס ער וויל איינטייטשן דעם רס"ג און דער רבי וועט עס אפפרעגן דער רבי'ט איינטייטשן עס אין פנימיות הענינים אז דער ענין פון תשובה און ווי תשובה איז שייך צו יעדן איינעם און איינעם אפילו צו צדיקים גמורים אויכעט. ממילא דערפאר קומט דער ירושלמי און זאגט אז ס'איז קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל, ווייל מען רעדט נישט דא וועגן די טהרה פון אין פנימיות רעדט מען נישט וועגן די טהרה פון טומאת מת. אות ב', וועט מען דאס פארשטיין בהקדים אז מען געפינט א חידוש אין דער מצוה פון פרה אדומה, האבן מיר געהאט איין שאלה דא, אז דער ירושלמי זאגט אז בדין האט מען געדארפט מקדים זיין החודש צו פרה, און פארוואס ווייל ראש חודש איז געווען א' ניסן, און ב' ניסן האט מען געמאכט די פרה אדומה, דארף מען דאך פריער לייענען החודש דערנאכדעם פרה, אבער וויבאלד א פרה אדומה איז דאך דער ענין פון טהרתן של כל ישראל, אז מען זאל קענען מאכן דעם קרבן פסח, דערפאר לייענט מען פריער דעם ענין פון פרה, פרעגט דער רבי ווי קען עס זיין טהרתן של כל ישראל? פונקט פארקערט, אויב מען רעדט זיך אז טמא זענען מער אידן טמא ווי טהור, מאכט מען דעם קרבן פסח בטומאה, דארף מען אינגאנצן נישט האבן קיין פרה אדומה יעמאלט. זאגט דער רבי אז מען וועט דאס פארשטיין אין פנימיות ענינים, וועט דאס ווערן פארשטאנדיג נאכן מקדים זיין דעם רמב"ם, וואס איז דא א חידוש, א געוואלדיגע געשמאקע חידוש אין פרה אדומה. דער רמב"ם זאגט אין ספר המצוות, אז די מצוה פון פרה אדומה איז לעשות פרה אדומה כדי שיהיה אפרה מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת, ממש דער לשון פון רמב"ם, סאו דער רמב"ם זאגט אויף וואס דארף מען מאכן א פרה אדומה, אז דער אפר פון די פרה אדומה זאל זיין גרייט פאר ווער ס'וועט דארפן צו ווערן טהור פון טומאת מת, דאס וואס דער רמב"ם זאגט אז די תכלית המצוה באשטייט נישט נאר אין ניצן דעם אפר בשעת הצורך, א חידוש נפלא, ס'איז נישט נאר דערין אז ס'זאל זיין אז ווען מ'דארף האבן אנשפריצן אויף איינעם זאל מען גיין און מאכן, אדער ס'זאל זיין דער ענין פון אפר, נישט נאר אין דעם נוצן פון דעם אפר, דאס איז די מצוה ווען א איד ווערט טמא מת, און דארף האבן די טהרה בפועל, דאס איז די מצוה, ניין, נאר דער אפר הפרה דארף זיין מלכתחילה גרייט פאר יעדן וואס וועט עס דארפן, א חלק פון די מצוה איז אז ס'דארף זיין גרייט דער אפר אז ווען איינער וועט עס דארפן זאל עס זיין פאר אים. אז צו יעדער צייט וואס א איד וועט זיך נויטיגן אין דער טהרה, זאל ער באלד קענען זיך מטהר זיין מיטן אפר הפרה. נישט אז ער איז טמא, מען קען א דוגמא געבן, מ'וועט זאגן אז די מצוה פון פרה אדומה איז אז מען דארף שפריצן פון פרה, אז מען דארף שפריצן פון די אפר פון די פרה, אז טאמער ווערט א איד טמא, דארף מען גיין און מען דארף יעצט מאכן די אפר. ניין, ס'איז א חלק פון די מצוה איז אז ס'דארף זיין, דער אפר דארף זיין גרייט. און דער רמב"ם ברענגט אויף דעם ברענגט א ראיה, דער רמב"ם ברענגט ארויף דעם פסוק, ס'איז דא א פסוק אין פרשת חוקת, והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, אזוי שטייט אין פרשת חוקת, און מ'וועט דאס לייענען שבת אויכעט, וואס דער פירוש הפשוט איז אז דער אפר הפרה דארף זיין גרייט, וואס מיינט והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, למשמרת מיינט אז ער דארף זיין משומר, ס'דארף זיין גרייט משומר פאר יעדן פון עדת בני ישראל, כל ישראל, אפשר וועט ער דארפן אנקומען צו דער טהרה באפר הפרה, זאגט דער פסוק והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, ס'זאל ליגן גרייט, ס'איז א משמרת, ליגט גרייט, אנגעגרייט אויף א פלאץ, און ווען א איד דארף עס האבן, האט מען עס גלייך פאר אים, זאגט דאך דער רמב"ם אז די מצוה אין דעם ענין פון פרה אדומה איז דא א חידוש אז ס'דארף זיין גרייט אז מ'זאל עס קענען נוצן ווען מ'דארף. דער חידוש אין דעם איז נאך מער. דער רבי זאגט אז דער חידוש איז נאך מער ווי געזאגט ביז יעצט. אויף א טמא מת איז נישטא קיין חיוב דאורייתא ער זאל זיך מטהר זיין. אז איינער איז א טמא מת איז נישטא אויף אים קיין חיוב אז ער דארף זיך גיין מטהר זיין מדאורייתא אפילו קודם הרגל. ווען ס'איז דא דער חיוב, ס'איז דא א חיוב ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה און דער רמב"ם ברענגט עס אראפ, אז ס'איז דא א חיוב לטהר את עצמו ברגל, א איד דארף זיך מטהר זיין ברגל, איז נוסף לזה אז אין דעם איז דא א שקלא וטריא, איז דא איז דא א גאנצע מחלוקת אין דעם צי דאס איז דאורייתא אדער דרבנן, אויב ס'קומט לטהר עצמו ברגל, צו ער דארף עס מאכן מדאורייתא צו מדרבנן. איז זאגט דער רבי נוסף אויף דעם איז דאך חל נאר אויף דעם וואס איז מחוייב בעליה לרגל, אפילו אז איך זאל זאגן אז ס'איז דאורייתא, ווער איז מחוייב אין דעם, ווער דארף זיך גיין מטהר זיין, איינער וואס איז מחוייב בעליה לרגל, ווי דער לשון איז, דער לשון אין גמרא ראש השנה, חייב אדם לטהר עצמו ברגל, ווער איז מחוייב, איינער וואס דארף עולה לרגל זיין, וואס מיינט עס צו זאגן איינער וואס דארף עולה לרגל זיין, לאפוקי, ס'קומט ארויסנעמען אנדערע, ווער איז אנדערע וואס זיי דארפן נישט עולה לרגל זיין, דערפאר זענען זיי פטור, און ס'איז נישטא אויף זיי קיין חיוב פון זיך מטהר זיין, לדוגמא דעם וואס האט נישט קיין קרקע בארץ ישראל, איינער וואס האט נישט קיין קרקע אין ארץ ישראל איז נישט מחויב בעלי' לרגל, אדער דער וואס געפינט זיך אין חוץ לארץ, וואס ער איז פטור סיי פון עלי' לרגל און סיי פון קרבן פסח, ווי די גמרא זאגט אין פסחים. ממילא איז ער אויך נישט מחוייב לטהר את עצמו ברגל. זאגט די רבי איז דאך א געוואלדיגע חידוש אז מען זאגט אז ס'דארף זיין דער ענין פון פרה אדומה האט אין זיך א אינטערסאנטן חידוש אז ס'איז דא א מצוה אז ס'דארף זיין למשמרת ס'זאל ליגן גרייט אז א איד וועט וועלן זיך מטהר זיין זאל עס אלעמאל זיין גרייט קומט דאך אויס זאגט די רבי אז דאס וואס עפר הפרה דארף זיין מזומן דער לשון פון רמב"ם איז מזומן למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת, איז עס נישט דווקא פאר איינעם וואס די טהרה מטומאתו איז ביי אים א חיוב. אז דאס וואס איך זאג אז עס דארף זיין מזומן איז דאס נישט פאר איינעם דווקא וואס ער איז מחויב, נאר אויך פאר אזא וואס זיין טהרה איז תלויה ברצונו, סאו איינער וואס ער וויל זיך מטהר זיין, ער איז נישט מחויב זיך צו מטהר זיין, אפילו ווען עס קומט די רגל איז ער אויך נישט מחויב, אדער ער איז אין חוץ לארץ אדער ער האט נישט קיין ד' אמות אין ארץ ישראל איז ער נישט מחויב בעלי' לרגל. און ווען ער ווערט נתעורר ורוצה לטהר את עצמו, יעמאלט דארף ער זיין. איז קומט אויס פון די מצוה אין ווי די רמב"ם לערנט אין פרה אדומה, אז אפילו איינער וואס איז נאר תלוי ברצונו, ער וויל, ער איז נתעורר געווארן אז ער וויל, ער וויל זיך מטהר זיין, ער וויל נישט בלייבן קיין טמא פון טומאת מת, מוז אויך פאר אים זיין מזומן דער עפר הפרה, אז ער זאל זיך קענען מטהר זיין גלייך ווען ער וויל. דא האט דער רבי געברענגט דעם רמב"ם א מורא'דיגן חידוש, דער רבי דער רמב"ם איז מחדש א חידוש נפלא אין דעם ענין פון די מצוה פון פרה אדומה, אז פרה אדומה האט אין זיך א חלק פון די מצוה אז עס דארף זיין גרייט, אז ווען א איד וועט דארפן, ווען א איד וועט דארפן זאל עס זיין גרייט פאר אים, פאר וועמען זאל עס זיין גרייט? אפילו פאר אזעלכע וואס זענען נישט מחויב זיך צו מטהר זיין, ער וויל זיך נאר אליין מטהר זיין, איז דא א מצוה אז ס'זאל זיין גרייט דער עפר, ער זאל עס קענען גלייך ניצן, מען זאל קענען גלייך שפריצן אויף אים דעם דריטן טאג און דעם זיבענטן טאג, און יעמאלט ווערט ער טהור. אות ג'. ערשט האבן מיר געפרעגט די שאלה אויף דעם אויף דעם ירושלמי, און דער רבי האט געברענגט דעם רמב"ם, יעצט דער רבי גייט צו דעם רבי סעדיה גאון אויכעט, דער ענין איז אויך מודגש אין לשון הרס"ג, רבי סעדיה גאון אין זיין ספר המצוות, זאגט וואו ער שרייבט אז די מצוה פון פרה אדומה איז די לשון פון דעם רס"ג, ופרה למשמרת בתדר, פרה איז געמאכט געווארן די מצוה פון פרה אז ס'זאל זיין למשמרת בתדר אויף אלעמאל מלשון תדיר אז דער עפר הפרה דארף זיין גרייט בתדר שטענדיג, עס דארף אלעמאל זיין גרייט. זעט זיך אז דער רס"ג לערנט אויכעט ווי דעם רמב"ם אז די מצוה פון עפר פרה דארף זיין אלעמאל גרייט ווי ער זאגט דעם לשון ופרה למשמרת בתדר. דער רבי לייגט נאך צו ווי געזאגט פריער דער רבי וועט ברענגען א שטיקל חקירה פון דעם פון דעם רבי ירוחם פישל הרב ירוחם פישל. פערלא, ווערט אנגערופן דער רי"פ פערלא איינער פון די אחרונים וואס ער וויל טייטשן אין דעם אין דעם סעדיה גאון אנדערש און דער רבי האט עס אפגעפרעגט. עס זענען דא אחרונים דאס איז דער רי"פ פערלא וואס וויל מדייק זיין פון לשון רס"ג אנדערש ופרה למשמרת בתדר אז ער מיינט דערמיט נישט דעם חלק האפר שהיו ישראל מזין הימנו דאס וואס דער רס"ג זאגט ופרה למשמרת בתדר, מיינט ער נישט צו זאגן אז דאס רעדט מען וועגן דעם אפר וואס ס'ליגט גרייט אז מ'זאל עס דארפן ניצן, וואס מיינט ער? נאר ער מיינט דעם חלק האפר וואס נותנין בחיל. ווען ס'איז געווען דער בית המקדש איז געווען ארום דעם בית המקדש איז געווען א פלאץ וואס האט געהייסן א ליידיגע פלאץ וואס איז געהייסן דער חיל, דארט איז געווען ליידיג ארום און ארום, און ס'איז געווען אויכעט א סארט מחיצה ארום דארטן, און דערנאך איז געווען נאך א חלק ליידיג אין דעם אין דעם אין דעם מקום אין דעם פלאץ פון דעם מקדש אינעם הר הבית, איז במילא איז שטייט אז מ'האט אוועקגעלייגט א חלק, שטייט אז מ'דארף אוועקלייגן א חלק אין דעם חיל, א חלק פון די אפר, פאר מ'ניצט עס, זאל דארטן ליגן אלעמאל, זאגט דער, וויל זאגן דער רי"פ פערלא, אז דאס וואס דער רס"ג זאגט ופרה למשמרת בתדר, מיינט דאס נישט אז זאל אלעמאל זיין גרייט אויף צו ניצן ווי דער רבי האט געוואלט לערנען אין דעם אין דעם רס"ג אז אזוי ווי דעם רמב"ם, נאר ער זאגט אז מען רעדט וועגן דעם חלק האפר וואס נותנים בחיל און דאס ניצט מען נישט, ווייל דווקא אויף דעם חלק האפר וואס נותנים בחיל שטייט דער לשון והיתה לעדת בני ישראל למשמרת. דער דער דער רי"פ פערלא טייטשט איין, שטייט דאך אין פסוק, והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, ווי דער לשון הרס"ג ופרה למשמרת, וויל ער טייטשן, ווי חזל לערנען אפ פון דעם, אז מען דארף באהאלטן א טייל פון דעם אפר פון יעדער פרה למשמרת אין חיל. ס'ברענגט זיך אראפ אין תוספתא און דער רמב"ם ברענגט עס אראפ להלכה אז פון יעדן אפר פון יעדן פרה וואס מען האט געמאכט די אפר הפרה אויף צו קענען דערנאכדעם דאס מישן מיט די מים חיים און דערנאכדעם שפריצן ווי ס'שטייט דארטן די אלע זאכן דעם סדר ווי מען האט עס געמאכט שטייט אז ברענגען ברענגט אראפ חזל ברענגען אראפ אז וויבאלד עס שטייט דער לשון למשמרת מיינט דאס אז מען דארף עס אריינלייגן אוועקלייגן א חלק פון דעם דארף מען אוועקלייגן אין חיל, און ס'בלייבט דארטן ליגן אלעמאל, און נישט דער אפר וואס מען ניצט וואס ס'ליגט אין אנדערע פלעצער און פון דארטן נעמט מען עס אויף צו ניצן. דאס וויל טייטשן דער רי"פ פערלא טייטשן אין דעם רס"ג, נישט טייטשן נאר דאס ווי דער רבי האט געטייטשט פריער דאס לכאורה מיינט ער צו זאגן והיתה לדעת ווי זיין לשון איז ופרה למשמרת בתדר אז מען זאל עס אלעמאל קענען ניצן, זאגט ער ניין, דער למשמרת מיינט אז ס'זאל ווערן באהאלטן אויף נישט צו ניצן, מען זאל עס אוועקלייגן אין דעם חיל. אז אויף דעם חלק רעדט דער רסג. דער רבי וועט ארויסברענגען קלאר וואס ער מיינט, וואס לפי זה קומט אויס אז לויט דעם רי פערלא קומט אויס אז מצוות פרה אדומה בכללותה איז לפי דעת הרסג אין דעם חלק האפר, וועלכן חלק האפר? דעם חלק וואס מען לייגט אוועק אין חיל און מען נוצט עס גארנישט. ולכאורה זאגט דער רבי איז דאך שווער, ווי קען מען זאגן אז דער עיקר ותכלית המצוה איז נישט אין דעם חלק האפר וואס מען נוצט לטהרת טמאי מתים, נאר אין דעם חלק האפר וואס בלייבט באהאלטן למשמרת, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה דא, קומט אויס אז דער עיקר מצוה פון דעם איז והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, איז דער ענין פון וואו זעט מען ארויס אין פסוק דעם ענין פון די מצוה פון פרה אדומה איז אין דעם חלק האפר וואס מען טוט נישט נוצן. ס'לייגט זיך נישט אין שכל אזא זאך, זיינען זיי מסביר, דער ריפ פערלא איז מסביר אויף דעם, לויט ווי ס'איז משמע בכמה מקומות, אז מען פלעגט נעמען פון דעם אפר וואס איז געלעגן בחיל אויף צו מזה זיין אויף דעם כהן גדול פאר יום הכיפורים, ועל דרך זה ווען דער כהן גדול האט שורף געווען א נייע פרה אדומה. זענען מסביר אז ס'איז משמע אין כמה מקומות אז מ'פלעגט יא נעמען פון דעם אפר, דער אפר איז נישט געווען אוועקגעלייגט אויף אלעמאל אויף א נאר א משמרת אויף נישט צו נוצן אז מ'זאל אלעמאל זען אז פון יעדן פרה אדומה איז געבליבן אוועקגעלייגט אין חיל אין א אין א אין א אין א כלי איז געווען אוועקגעלייגט אפר פון די פרה און מ'האט געוואוסט דאס איז די ערשטע דאס איז די צווייטע דאס איז די דריטע עס איז געווען אוועקגעלייגט ענטפערט דער ריפ פערלא אז מ'האט דאס יא גענוצט, ממילא איז שוין פארשטאנדיג פארוואס עס שטייט למשמרת, מ'לערנט ארויס דעם גאנצן והיתה לעדת בני ישראל למשמרת אויף דעם חלק אפר וואס מ'נוצט אים נישט, זאגט ער מ'נוצט אים יא, ווען נוצט מען אים? מ'נוצט אים פארן כהן גדול פאר יום כיפור, און אויכעט ווען דער כהן גדול דארף גיין פארברענען. א נייע פרה אדומה, דער רבי זאגט אין הערה איין און צוואַנציק דאס איז צו די דעה וואס זיי האלטן אז ס'דארף זיין דווקא מיט א כהן גדול, נאר א כהן גדול קען מאכן א פרה אדומה, דארף מען אויף אים שפריצן, און יעמאלט ברענגט זיך האט מען געשפריצט אויף אים כמעט יעדן טאג, דאכט זיך אז מען האט געשפריצט אויף אים דעם ערשטן, צווייטן, דריטן, דעם פערדן האט מען נישט, און פינף, זעקס, זיבן האט מען יא געשפריצט, דערנאך האט ער געקענט גיין מאכן די פרה אדומה, זעה איך פון דעם אז לכאורה האט מען עס יא גענוצט, זאגט דער רבי, און דאס איז עיקר מצוותה פון פרה אדומה, דא קומט ארויס דער עיקר פון די מצוה פון פרה אדומה, ווי ס'שטייט והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, דאס איז דער עיקר פון די פרה אדומה, ווייל ביי ישראלים און אפילו כהנים הדיוטים איז נישטא קיין חיוב אז זיי אלס יחיד מוזן זיך מטהר זיין. ווי געזאגט פריער, אז א ישראל און אפילו א כהן הדיוט איז נישטא קיין ענין וואס איז דא א חיוב אויף אים אז אלס א יחיד ער זאל גיין זיך מטהר זיין, איז אויף וועמען איז דא א חיוב זיך צו מטהר זיין? נאר אויפן כהן גדול ערב יום כיפור, און נאר אויפן כהן גדול ווען ער גייט מאכן א נייע פרה אדומה, קומט אויס אז דער גאנצער ענין פון פרה אדומה פון די מצוה פון פרה אדומה איז אויף דעם חלק וואס ווערט אוועק געלייגט און ס'ווערט גענוצט נאר אויפן כהן גדול, נישט אויף קיין ישראלים און אפילו נישט אויף כהנים הדיוטים. וואו זעט מען עס? זאגט ער ווייל כהנים הדיוטים און נישט ישראלים נישטא קיין חיוב אז זיי אלס יחיד מוזן זיך מטהר זיין, ווער דארף זיך מטהר זיין? דווקא א כהן גדול וואס נאר ער קען טון די עבודה פון יום הכיפורים, יום כיפור קען דאך קיינער נישט טון די עבודה נאר דער כהן גדול, איז פאר יום כיפור מוז ער, איז ער מחויב בהזאת האפר פאר יום הכיפורים כדי ער זאל קענען טון די עבודה, און וואס קומט אויס פון דא? אז הכרח

אבער אבער דער פירוש איז אין דברי הרס"ג איז צריך עיון גדול. מען דארף פשוט צריך, דארף האבן א גרויסן עיון ווארום און דער רבי איז מסביר פארוואס ער קען עס נישט אננעמען. נוסף אויף דעם אז לפי הנ"ל זיינען די ווערטער ופרה למשמרת בתדר בלויז א סימן צו וויסן. מיט וועלכן חלק האפר איז מצוותו מוכרחת, אבער זיי זאגן נישט ארויס דעם תוכן המצוה. איך לערן ארויס פון דעם לשון וואס דער רס"ג זאגט ופרה למשמרת בתדר, אז ס'איז א סימן אויף צו וויסן וועלכן חלק האפר איך דארף נוצן ווען איינער איז מחוייב. ווער איז דאס דער מחוייב? נאר דער כהן גדול. אבער ס'שטייט, ס'ברענגט נישט, אבער, אבער זיי זאגן נישט ארויס דעם תוכן פון די מצוה. ס'זאגט נאר ארויס ווען מ'דארף עס טון. ווארום די מצוה אפילו אין דעם חלק איז נישט דאס וואס דער אפר איז למשמרת בתדר, נאר אין דער הזיה אל הכהן גדול, די מצוה איז דאך נישט אין דעם חלק וואס מ'האט אים אוועקגעלייגט, נאר ס'איז אין הזיה אויף דעם כהן גדול, און וואס איז נאר לעיתים רחוקות, עטליכע מאל פאר יום כיפור, שאחת בשנה, און ווען מ'מאכט א נייע פרה אדומה וואס מימות משה רבינו, איז דאס געווען בלויז אכט מאל. פון ווען משה רבינו האט געמאכט אין משכן ביז נאכן סוף פון בית המקדש השני האט מען געמאכט אכט, צוזאמען מיט משה איז דאס געווען ניין, קומט דאך אויס אז ווען האט מען עס גענוצט? ווי קען מען זאגן אז לויט דעם, ווי קען מען זאגן ווי דער ר"י פערלא וויל איינטייטשן אין דעם רס"ג שצריך עיון גדול אז דאס איז דאס איז זיין פשט אין דעם. עס איז דאך א מצוות עשה אויף כלל הכהנים צו טון די עבודה בבית המקדש בכל יום ויום, עס איז דא א מצוה אויף די כהנים אז זיי זאלן דינען יעדן טאג, און ווען דער יחיד טוט עס איז ער מקיים די מצוות עשה, ווען א יחיד גייט אריין ארבעטן אין בית המקדש א כהן איז ער מקיים די מצוה, וכהנים ברענגט אראפ די גמרא אין שבת זריזין הן און אויך רצון צו דער עבודה ביז צו מסירות נפש, די משנה אין תמיד ברענגט אראפ דארטן אז מען פלעגט פשוט לויפן, זענען געלאפן ביז מסירות נפש, במילא איז די טהרה פון פרה אדומה אן ענין הכרחי בזה, איז דאך עס יא א ענין הכרחי בזה, און פארוואס זאל עיקר המצוה פון פרה אדומה זיין אין דעם חלק האפר הניתן בחיל פון וועלכן מען איז מזה בלויז אויף דעם כהן גדול, דער רבי זאגט לכאורה זאגט דער רבי פארקערט ווי געזאגט פריערט, פריערט האט ער אראפגעברענגט אז ביי די אז ביי די ישראלים און כהנים הדיוטים איז נישטא קיין ענין פון חיוב, יעצט זאגט דער רבי לכאורה איז דא צוויי שאלות איז דא אויף דעם ענין וואס דער ריפ פערלא וויל טייטשן אין דעם רסג. ערשטנס ס'שטייט דער לשון דארטן ופרה למשמרת בתדר מיינט עס אויף ניצן די גאנצע צייט, וואס מיינט למשמרת בתדר? איך קען נישט טייטשן למשמרת מיינט עס אוועקלייגן און נישט ניצן, און די מצוה אין דעם חלק איז דאך אז מען ניצט דאך עס נאר איינמאל אין ווער ווייסט וויפיל צייט, איינמאל א יאר ערב יום כיפור ניצט מען עס אויפן כהן גדול, און דערנאך און ביי פרה אדומה וואס ווער ווייסט וויפיל, ס'טרעפט אין די צוויי בתי מקדשים איז געווען איבער אַכט הונדערט יאר, און אין משכן איז געווען אזויפיל און אזויפיל יארן. איז געווען אינגאנצן ניין פרות אדומות, ווי ווען ווען ניצט מען עס? ווי פאסט עס צו זאגן אז דער למשמרת בתדר גייט נאר אויף דעם? און דער רבי לייגט נאך צו די צווייטע שאלה, מיר זענען דאך הכהנים האבן דאך יא א מצוה אז זאלן זיין טהורים, ווייל ס'איז א מצוה אז א כהן טוט ווען ער גייט אריין און ער טוט די עבודה איז ער מקיים א מצוות עשה, אז ער ארבעט אין בית המקדש איז דאס א מצוות עשה, און ער טוט עס נאך מיט זריזין, אויב ער איז זריזין איז ער דאך זיכער זיך וועלן מטהר זיין. פון דעסטוועגן וואו לערנט ארויס דעם גאנצן ענין פון פרה אדומה פון דעם ענין פון אפר פרה אדומה נאר ווען עס איז נוצבאר פאר כהן גדול און איינמאל אין אזויפיל צייט. ממילא זאגט דער רבי איז זייער שווער צו מסביר זיין אין דעם רסג ווי דער ריפ פערלא האט געוואלט מסביר זיין אות ד. דערפאר איז מסתבר לומר אז אדרבה, כוונת הרסג מיט ופרה למשמרת בתדר איז כדברי הרמב ם הנל, מוז מען קומען צוריק ווי דער רבי האט געלערנט פריערט אז דער רסג לערנט אזוי ווי דעם רמב ם אז עיקר מצוות הפרה איז אז דער אפר הפרה זאל שטענדיג זיין גרייט למי שיצטרך אליו לטהרת טומאת מת, און דאס וואס ס'מיינט למשמרת בתדר, משמרת בתדר מיינט נישט אז מ'לייגט דאס אוועק דארטן און מ'נוצט עס נישט און מ'טוט עס נוצן נאר פאר כהן גדול ווי געזאגט פריערט, נאר ס'רעדט זיך עס זאל זיין שטענדיג גרייט, די מצוה פון פרה פון אפר פון פרה אדומה איז א חידוש נפלא וואס דער רמב ם איז מחדש און דער רסג האלט אויכעט אזוי אז ס'דארף זיין אלעמאל גרייט אז מ'זאל עס האבן אויף ווען מ'דארף זאל עס זיין גרייט אז מ'זאל עס קענען שפריצן אויף אים. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אַכט און צוואַנציק על פי זה יומתק וואס דער רסג שרייבט נישט למשמרת בחיל, דער רסג שרייבט למשמרת תדיר, למשמרת בתדר מיינט אז מען זאל עס קענען ניצן, עס זאל זיין גרייט מען זאל עס קענען ניצן, ווי דער רמב ם זאגט. ס'איז קיין קשיא נישט פון דעם וואס א רסג, פון דעם וואס דער רסג נוצט דעם לשון למשמרת, וואס לפי דרשת חזל ווערט דערמיט געמיינט דעם חלק האפר הניתן בחיל כנל, ווי געזאגט פריער אז מען לערנט ארויס, אז מען לערנט ארויס אין אין ווי געזאגט פריער אז די חכמים לערנען ארויס פון דעם פסוק, והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, אז מען דארף אוועקלייגן חיל אחד, איז לכאורה אפשר איז דער רי פערלא גערעכט אז דאס האט געמיינט דער רסג, זאגט דער רבי ניין מיט דעם ווארט וואס שטייט למשמרת מוז נישט זיין אז ער רעדט וועגן דעם, ווייל דאס איז דאך אלס פון דרשת חזל, ווערט געמיינט אז מען רעדט אויף דעם אפר, א חלק פון דעם אפר וואס מען לייגט דארטן אוועק, לייגט מען אוועק אויף אלעמאל, און אנדערע האלטן אז מען ניצט דאס אויפן כהן גדול. אבער ווייל זיין כוונה אין דעם לשון פון דעם פון דעם רס"ג, נישט על פי דרשת חזל הנזכר לעיל, אז דער פסוק והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, זאגט מען אז מ'דארף אוועקלייגן א חלק פון די אפר דארטן אין חיל נאר לפי פשוטו של מקרא, וואס איז פשוטו של מקרא? פשוטו של מקרא אז והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, וואס מיינט למשמרת? ווי געטייטשט פריער, משמרת זאל ליגן דארטן גרייט, ס'איז משומר, ס'ליגט דארטן גרייט אז א איד וועט דארפן זאל מען גלייך קענען ניצן, מיינט אויך אדער גאר בעיקר? ס'מיינט אויכעט, אבער ס'קען גאר זיין בעיקר, דעם כללות האפר וואס מען דארף האלטן גרייט למי שיצטרך אליו, ווי דער לשון פון רמב ם אז די אפר הפרה איז עס זאל זיין גרייט למי שיצטרך אליו. ממילא איז וויל דער רבי, זאגט דער רבי צוריק אז מ'וועט לערנען ווי דער רס"ג לערנט, פונקט ווי דעם רמב ם, ובפרט דעם לשון וואס מ'זעט שיצטרך, דער לשון פון רמב ם אז ס'זאל זיין גרייט, משומר, והיתה למשמרת, ס'זאל זיין גרייט, נישט משמרת באהאלטן אויף נישט צו נוצן אין חיל דאס לערנט ארויס די גמרא, אבער אין פשוטו של מקרא ווי דער רמב ם לערנט איז למשמרת מיינט ס'זאל זיין געהיט, ס'זאל זיין גרייט אז מ'זאל עס קענען נוצן גלייך, און דער לשון איז למי שיצטרך, זאגט דער רבי שיצטרך איז דאך אויך כולל דעם כהן גדול בזמנים הנל, בזמנים שיצטרך, דער רמב ם'ס לשון איז למי שיצטרך, ווען ס'קומט דער כהן גדול ערב יום כיפור אדער ווען ער דארף מאכן א נייע פרה אדומה איז דאך שיצטרך, ממילא גייט עס אויף אים אויכעט. ווי ס'איז מוכח פון דעם וואס אויך דער רמב ם ברענגט א ראיה אויף דעם ענין, אז די מצוה פון פרה אדומה איז שיהיה אפרה מזומן, דער רמב ם זאגט דאך דעם לשון אז די מצוה, קלאר אז די מצוה פון פרה אדומה איז ס'זאל זיין דער אפר הפרה זאל זיין גרייט די לשון פון רמב ם נאכאמאל, שיהיה אפרה מזומן, פון וואנט לערנט דאס ארויס? פון דעם פסוק, והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, טייטשט ער למשמרת אז ס'זאל זיין גרייט משומר, ס'זאל ליגן דארטן גרייט מען זאל עס קענען ניצן, ווייל אויך דעם חלק האפר וואס ישראל מזין הימנו איז נכלל אין והיתה למשמרת, למשמרת מיינט נישט דא ס'זאל ווערן באהאלטן פאר דורות מען זאל עס נישט ניצן, און לויט די שיטה איז נאר פארן כהן גדול אבער אזוי דארף עס ליגן פון יעדן פרה אדומה אוועקלייגן א חלק פון דעם מען זאל עס נישט ניצן נאר דער רמב ם זאגט אז דער למשמרת מיינט אינגאנצן אנדערש ווייל אויך דער חלק האפר וואס ישראל מזין הימנו איז נכלל אין דעם והיתה למשמרת וואס מיינט למשמרת מזומן למי שיצטרך אליו. איז די הדגשה אין דעם למשמרת אז ס'מיינט מוכן. מען דארף אבער פארשטיין, יעצט האבן מיר געקומען צו א מסקנא, דער רבי פרעגט א שאלה אויפן ירושלמי וואס שטייט דארטן אז דער ענין מען לייענט פריער פרה, פאר מען לייענט דעם ענין פון פסח, ווייל דאס איז דער ענין פרה קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל, וואס איז כל ישראל? ס'איז דאך נישט כל ישראל. און דער רבי האט געברענגט אן ארט דעם רמב ם און דעם רסג אז זיי ביידע האלטן אזא חידוש אז די מצוה פון פרה אדומה אז עס זאל זיין למשמרת עס זאל זיין גרייט אז מען זאל עס קענען ניצן זאגט דער רבי מען דארף אבער פארשטיין פארוואס איז טאקע דער ענין פון אפר הפרה אזוי נוגע ביז אז מען איז מדגיש אז עס איז נישט גענוג מען זאל האבן דעם אפר בשעת הצורך לכאורה האט מען דאך געקענט זאגן ס'זאל ווען מען דארף וועט מען מאכן, אדער ס'זאל זיין ווען מען, ס'זאל זיין דער אפר ווען מען מאכן. ניין, די הדגשה דא אין די מצוה פון פרה אדומה איז געוואלדיג מודגש, נאר ער דארף זיין למשמרת, ווי דער רמב ם לערנט ארויס פונעם ווארט למשמרת, און ווי דער רס"ג לייגט צו, בתדר, ס'זאל זיין אלעמאל גרייט דאס צו נוצן. שטענדיג גרייט, און דער לשון לייגט נאך צו ווי דער רמב ם לייגט צו, למי שיצטרך אליו, ס'איז דא א ספעשל מצוה אין פרה אדומה אז ס'זאל זיין גרייט אלעמאל. איז ממילא בלייבט אונז די שאלה פארוואס איז דאס? האבן מיר לכאורה האבן מיר צוויי שאלות, ערשטנס פארוואס טאקע דעם ענין פון וואס דער רמב ם זאגט ביי פרה אדומה אז דארף זיין, און דער ענין פון א חידוש פון די מצוה אז ס'דארף אלעמאל זיין גרייט ווי די תורה זאגט והיתה לעדת בני ישראל למשמרת ס'מיינט אז ס'דארף אלעמאל זיין גרייט, און די צווייטע שאלה איז געווען אויף דעם אויף דעם ירושלמי פארוואס זאגט ער כל. אין אות ה' איז דער רבי אריינגעגאנגען צו עס ענטפערן אין דעם ענין פון פנימיות העניינים על פי חסידות וואס איז נוגע צו יעדן איינעם ווי דער ענין פון תשובה קומט ארויס ביי יעדן איינעם. אות ה'. יעדע זאך אין גשמיות ווערט נמשך ונשתלשל פון ענינו ברוחניות. דער רבי זאגט אין הערה זיבן און צוואנציק אז מען קען זאגן אז דאס איז די פנימיות וואס עס שטייט אין מאמר חזל אין בראשית רבה אין אנהייב און דער זוהר ברענגט עס אראפ אסתכל באורייתא וברא עלמא אז יעדע זאך וואס איז בגשמיות ווערט נמשך ונשתלשל פון רוחניות. אין רוחניות איז דאס אזוי, קומט עס אראפ אזוי אין גשמיות, דער רבי זאגט אסאך מאל אין די שיחות, וויבאלד אז מיר זענען גשמיות'דיגע מענטשן, קוקן מיר אויף גשמיות און מיר זאגן אזוי איז אויכעט אין רוחניות, אבער דער אמת איז אז עס איז פארקערט, קודם איז אין רוחניות דערנאך קומט עס אראפ, ווי דער לשון איז דא, יעדע זאך אין גשמיות ווערט נמשך ונשתלשל פון ענינו ברוחניות, דער רבי לייגט צו אויכעט וואס איז באוואוסט וואס דער של ה שרייבט שהתורה מדברת בעליונים ומרמזת בתחתונים, די תורה רעדט בעליונים אבער זי איז מרמז בתחתונים, איז יעדע זאך וואס מ'זעט דא בגשמיות איז נשתלשל געווארן פון רוחניות. און אזוי אויך ויש לומר אז אדרבה על אחת כמה וכמה אויב אין יעדן זאך אין וועלט איז דאס אזוי, איז דאך אויך זיכער בנוגע תורה ומצוות, אז די פרטים פון יעדע מצוה וואס איז דא בגשמיות זענען אויסגעשטעלט לויט דעם תוכן המצוה ווי די מצוה איז ברוחניות, ממילא צו קענען פארשטיין דעם ענין פון פרה אדומה מיט דעם ענין וואס דער וואס דער ירושלמי שרייבט אויף דעם טהרת כל ישראל, און דער רמב"ם און דער רס"ג זאגן אז ס'איז א חידוש דא א חידוש נפלא אז די מצוה איז אז ס'זאל זיין נישט נאר דער שפריצן נאר ס'זאל זיין גרייט אז ווען מ'טוט עס דארף מען זאל מען עס קענען האבן, והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, וועט מען עס פארשטיין אין רוחניות, לויט דעם וועט מען פארשטיין ווי דאס איז בגשמיות אין פרה אדומה, ועל דרך זה בענינינו, יעצט וועט מען עס פארשטיין דא אויכעט, דאס וואס מצות פרה אדומה איז באופן זה, דאס וואס מ'האט געזאגט אז עס דארף זיין באופן זה, דער רבי חזר'ט איבער נאכאמאל אז עס מוז זיין א פרה מזומן למי שיצטרך אליו, נעמט זיך עס דערפון וואס די מצוה פון פרה אדומה בעבודה רוחנית איז אן ענין וואס פאדערט זיך שטענדיג, פארוואס איז אראפגעקומען אין גשמיות אז די פרה אדומה איז די די מצוה, ווי דער רמב"ם און דער רס"ג לערנען אז די מצוה איז עס זאל זיין מזומן למי שיצטרך אליו, דאס איז א חלק פון די מצוה פון פון אפר פון פרה אדומה, וויבאלד אז אין רוחניות איז דאס אזוי, וואו זעט מען דאס אין רוחניות? אז אין רוחניות פאדערט זיך עס שטענדיג, דערפאר דארף די אפר אויכעט זיין שטענדיג גרייט טאמער איינער וועט דאס דארפן, ווי דער לשון איז מזומן למי שיצטרך אליו ווי דער רמב"ם זאגט. ממילא וואס די מצוה פון פרה אדומה בעבודה רוחנית איז אן ענין וואס פאדערט זיך שטענדיג, עס דארף זיין מזומן לכל אחד ואחד בעבודתו יתברך. דער ביאור אין דעם. איצט וועט ער אראפברענגען דעם ביאור. פרה אדומה איז עניינו תשובה. דער רבי ברענגט אראפ פון פון צמח צדק, פון אלטן רבי'ן, און פון דעם רבי מהר"ש א גאנצע אריכות אז פרה אדומה ווייזט אויף דעם ענין פון תשובה. און דער רבי איז מסביר, טומאת מת, פרה אדומה איז דאך געמאכט געווארן צו מטהר זיין איינעם פון טומאת מת, טומאת מת ברוחניות מיינט דאס וואס דורך עוונות ווערט עוונותיכם היו מבדילים וגומר, אזוי ווי ס'איז דא א טומאת מת מען קען נישט אריינגיין אין בית המקדש בגשמיות, איז דא א ענין פון טומאה וואס איז דאס ברוחניות, אז חס ושלום מען טוט א עבירה, און אז ס'איז נישטא דער ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם און מען טוט א עבירה חס ושלום אדער מען טוט נישט קיין מצוות, איז ממילא אויך נישטא רחמנא לצלן דער חיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם יעמאלט איז חיים כולכם היום. וואס איז דער ענין פון פרה אדומה? פרה אדומה איז ווי געזאגט פריערט איז דאך דער ענין פון תשובה, איז ווען מען טוט תשובה איז דאס מטהר דעם אידן און ס'בינדט אים צוריק צו לשורשו ומקורו באלוקים חיים, האבן מיר א געוואלדיגער צוגלייך פון פרה אדומה בגשמיות צו פרה אדומה ברוחניות, פרה אדומה בגשמיות איז מטהר זיין פון טומאת מת, פרה אדומה ברוחניות איז דער ענין פון תשובה אויף חס ושלום אויף עוונותיכם היו מבדילים, ממילא פעלט אין דעם דבקים, פעלט אין דעם חיים, דורך דעם ווערט דער ענין פון חיים, תיכף ווערט דער ענין פון פארקערט ווערט דער ענין, ס'איז מטהר פון דעם ענין וואס אויב ס'איז נישטא קיין חיים איז דאך דאס א מת ברוחניות, א מת ברוחניות דארף ער אנקומען צו תשובה ווערט ער צוריק חיים. ווערט ער טהור אזוי ווי אין גשמיות, כמאמר חזל, אזוי ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין תנחומא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל, פארוואס נעמט מען טאקע די פרה אדומה, ווייל דער חטא איז דאך געווען מיט א עגל, מיט א קליינע, מיט א קעלבל, איז זאל קומען די פרה מכפר זיין אויף מעשה העגל, פרה איז מטהר טומאת מת, פרה איז מטהר דעם ענין פון טומאת מת, וואס איז טומאת מת? תוצאות פון ענין העוונות, א תוצאה פון עוונות ווערט דער ענין ווען קען זיין חיים ווען ס'איז אתם הדבקים, אז ס'איז דא עוונות איז דער ענין פון מת, וואס יעדערע פון זיי נעמט זיך פון חטא העגל, אלע עבירות וואס זיי קענען ברענגען צו טומאת מת ברוחניות נעמט זיך פון חטא העגל, וואס איז דער ראש ושורש לכל החטאים נאך מתן תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין הארה דרײַ און דרײַסיק אז ס'דא אין זוהר ועל ידי חטא העגל חזרה זוהמתם וואס איז געווען אויף זיי פון עץ הדעת, דער עץ הדעת איז געווען די זוהמה, נאכדעם איז געקומען געקומען מתן תורה איז אוועק געגאנגען פסקה זוהמתם, מיטן חטא העגל איז חזרה זוהמתם, איז יעדער עבירה וואס חס ושלום וואס א איד טוט האט עס צו טון מיט דעם חטא פון עגל. וואס דאס איז דער ביאור אויף דעם, יעצט וועט מען פארשטיין אייכעט א א געשמאקע זאך וואס מען זעט אין פרה אדומה, וואס דאס איז דער ביאור אויף דעם, וואס אין פרה אדומה געפינט מען צוויי קצוות'דיגע עניינים, לויט דעם ווי מען האט ערשט געלערנט אז דער טומאת מת ברוחניות ווייזט אויס אז מת אז ער איז געטון א עבירה חס ושלום איז עוונותיכם מבדילים, און ער איז נישט קיין אתם הדבקים בה' אלקיכם חיים, דאס איז דער ענין פון מת, ווי ווערט ער אויס מת? אזוי ווי אין גשמיות, ווי ווערט אויס טומאת מת מיט שפריצן דעם אפר פון פרה אדומה, פרה אדומה ווייזט אויף תשובה, אז דורך תשובה ווערט ער צוריק לעבעדיג. זאגט דער רבי, דאס וועט אונז מסביר זיין אייכעט, מען זעט צוויי זאכן וואס איז ממש קעגנזייטיגע זאכן אינגאנצן, אדער לכאורה מען קען נוצן דעם ווארט, סתירות'דיגע זאכן אין דעם ענין פון די מצוה פון פרה אדומה. פון איין זייט איז כל עשייתה בחוץ דווקא, חוץ לשלוש מחנות, ברענגט זיך אין פרשת חוקת און רשי ברענגט עס אראפ, די גמרא אין יומא, וואס איז דא שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, און מחנה ישראל, בשעת מען גייט מאכן די פרה אדומה, דארף עס זיין אינדרויסן פון די אלע דריי מחנות, נישט ווי קרבנות וואס זייער מקום מוז זיין דווקא אין פנים, יעדער קרבן דארף זיין דווקא בפנים. און מען ווערט א, דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה פון תנחומא, אז פרה אדומה איז, די תורה רופט דאס אן א חטאת, ווי ער זאגט דעם לשון פרה דחטאת קרייה רחמנא, ס'איז א פרה, ווען די פרה אדומה איז אזוי ווי א חטאת, פון דעסטוועגן וואו מאכט מען עס? חוץ לשלוש מחנות. נישט ווי אלע קרבנות וואס זייער מקום איז דווקא אין פנים, זיי ווערן געמאכט דווקא אין בית המקדש, און אידך פון די צווייטע זייט וואס זעען מיר? געוואלדיג! דארף די הזאה זיין דווקא נוכח פני אוהל מועד, ס'דארף זיין דווקא אנטקעגן דעם אוהל מועד, וואס מיינט דאס? ס'מיינט אז ווען מ'גייט ארויס אין הר המשחה, לכאורה אזוי דאכט זיך מיר דאס הר הזיתים, איז דאך עס אנטקעגן דעם בית המקדש, איז נאכדעם וואס מען שחט די פרה דארף דער כהן, אדער דער כהן גדול אדער דער כהן, נעמען און שפריצן די בלוט אנטקעגן דעם בית המקדש, איז דער לשון איז אז עס דארף זיין מ'וועט דאס לייענען שבת אין חוקת נוכח פני אוהל מועד, וואס איז דער לשון? ברענגט דער רבי אראפ דעם לשון פון פרשת חוקת, פון פרשת חוקת, ווי רשי טייטשט עס דארטן פון ספרי מתכוון, ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת הדם. הר הזיתים איז דאך למזרחו פון דעם, פון דעם בית המקדש, ווען ער שטייט און ער דרייט זיך אויס און ער קוקט דווקא צום בית המקדש און ער דארף זען פתחו של היכל, דעם היכל פון דעם בית המקדש, און יעמאלטס שפריצט ער, דארף זיין ביידע זאכן, עס דארף זיין מתכוון ורואה פתחו של היכל, ווארום אין תשובה זענען דא, זענען צוויי קצוות על דרך זה, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, אייב מיר זאגן אז דער ענין פון פרה אדומה אין רוחניות איז דער ענין פון תשובה, ווייל אנישט איז דאך דער ענין פון פון פון איז נישטא דאך ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים, אפשר איז דא דער ענין פון עבירות מבדילים ווערט דער ענין פון מת, זעהן מיר ביי פרה אדומה די צוויי קעגנדיגע זאכן, איינע איז אז עס דארף זיין דווקא חוץ משלש מחנות, און טאמער האט ער נישט געמאכט מתכוון ורואה פתחו של היכל האט ער נישט יוצא געווען. פארוואס? ווייל די זעלבע זאך זעט מען אויכעט אינעם ענין פון תשובה, אין תשובה איז דא צוויי קצוות פונקט די זעלבע זאך ווי ביי דעם ענין פון די דם. ווי די שאלה איז לכאורה, עס לייגט זיך נישט אין שכל, אין שכל הפשוט ווערט א געוואלדיגע שאלה, אדער מאך אלץ אינעווייניג אין בית אין בית המקדש אזוי ווי יעדן קרבן, אדער מאך אלץ בחוץ, מאכסט עס שוין אויפן אויפן הר המשחה, איז שפריץ דארטן די בלוט, פארוואס דארף עס דארף זיין אז זאל זען דווקא דעם בית המקדש? פארוואס דארף עס זיין דווקא? זאגט דער רבי וועט מען זען אין דעם ענין פון תשובה, דער אויפטו פון תשובה איז צו מכפר זיין און מברר זיין דעם חוץ, וואס מיינט דעם חוץ? דאס וואס איז חוץ לכל המחנות לקדושה, חס ושלום א איד טוט א עבירה איז ער חוץ לכל המחנות, איז תשובה דארף דאך מכפר זיין אויף דעם ענין פון חוץ, זי איז מכפר ומטהר ביז אפילו אויך זדונות. תשובה איז מכפר אפילו אויף א זדון וואס האט געמאכט במזיד. וואס זענען פון וואס די זדונות נעמען זיך פון ג' קליפות הטמאות לגמרי, און ס'איז נישט ווי סתם א קרבן וואס זענען מכפר בלויז אויף שגגות, סתם א קרבן איז דאך מכפר נאר אויף שגגות, און דער כח צו קענען מכפר זיין אויף זדונות, וואס דאס איז דאך חוץ לכל המחנות, נעמט זיך פון א מקום עליון, נעמט זיך פון פנים ביותר. ממילא לויט דעם וועט ווערן יעצט גוט פארשטאנדיג ווי דער רבי צמח צדק שרייבט דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אין יונה דער ענין פון קרבן פון פרה אדומה כמו הקרבנות הנעשים בפנים אזוי זאגט דער צמח צדק ואדרבה נעלית מהם ביותר ס'נאך העכער ווי די אנדערע קרבנות וואס מ'מאכט וואס מ'מאכט אינעווייניג. ממילא אז איך וויל מכפר זיין אויף דעם ענין פון זדונות אויף חוץ, וואס זדונות איז דאך דער ענין וואס איז ג' קליפות הטמאות, קען איך עס נישט מאכן אינעווייניג, איך מוז ארויס גיין אינדרויסן און עס מאכן דארטן, דאן ארדן וואו קומט מען אן מיט דעם ענין פון שעכטן די פרה דארטן אויפן הר המשחה, קומט מען אן, מען שפריצט די בלוט דווקא אנטקעגן דעם היכל, ווייל דורך תשובה אויף זדונות קומט מען צו צו מקום עליון פנים ביותר, ווי דער צמח צדק זאגט אז אדרבה ס'נעלית מהם ביותר, דערפאר מוז מען האבן ביידע זאכן, איז פארשטאנדיג יעצט דער חידוש וואס דא אין פרה אדומה האט די צוויי קצוות, דווקא הקדוש ברוך הוא שלמעלה מתורה זאגט דעם ענטפער ועצה וציווי, נאר דער אייבישטער קען געבן דעם ענטפער און א גוטע עצה א אידן און א ציווי, יעשה תשובה ויתכפר לו, דער רבי ברענגט אראפ דעם ילקוט ירושלמי אין תהילים און אויכעט אין ירושלמי ילקוט שמעוני ילקוט שמעוני אין תהילים און ירושלמי אין מכות פרק ב', ברענגט דאך אראפ אז נאר דער אייבישטער קען זאגן יעשה תשובה ויתכפר לו, מה שאין כן תורה מצד עצמה, דער רבי וויל ארויסברענגען ווי ווי הויך מען דארף אנקומען אז מען טוט תשובה ווי הויך מען דארף אנקומען, דערפאר איז דער ענין פון יזה דארף זיין מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת הדם, ווייל יעמאלט דארף מען זיין בפנים בפנים ממש, און נאר בפנים, ס'הייסט אין די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין, דער אייבישטער אליין זאגט אז איינער וואס האט געזינדיגט איז יעשה תשובה ויתכפר לו, ווי דער דין אבער אין תורה, מצד עצמה ומדרגתה, מצד תורה וואס איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא, איז די עצה, יביא אשם, וואס אשם איז מכפר אויף שגגות, אבער ס'איז נישט מכפר אויף קיין, ס'איז נישט מכפר אויף קיין מזיד, סאו די תשובה איז מאכט פון א מזיד א שוגג. און דערנאך איז דער קרבן איז דאס מכפר, איז תשובה טוט דאס אויף, און דער רבי ברענגט אראפ, ברענגט אראפ דארטן, ווי שטייט אין ילקוט שמעוני און אין און אין ירושלמי, שטייט דער לשון שאלו לחכמה, חוטא מה עונשו, האט געענטפערט, חכמה האט געענטפערט, תרדף, תרדף רעה, תרדף רע, מען האט געפרעגט נבואה, נפש החוטאת וואס טוט מען, מה עונשו, זאגט נפש החוטאת תמות, מען האט געפרעגט תורה, האט תורה געענטפערט ווי געזאגט פריער, יביא אשם ויתכפר לו, מען האט אים געפרעגט דעם אייבערשטן אליין, האט דער אייבערשטער געענטפערט, וואס טוט מען אז איינער האט געזינדיגט מה עונשו, האט דער אייבערשטער געענטפערט, יעשה תשובה ויתכפר לו, וואו קען קומען די דרגא אויף תשובה אז מען זאל נישט דארפן אפילו קיין קרבן און נישט די אלע אנדערע זאכן, נישט חס ושלום תרדף רע, נישט חס ושלום הנפש החוטאת תמות, נאר דער אייבישטער אליין, די העכסטע דרגא, דער פנים שבפנים, דאס קען עס טון, עצמות ומהות פונעם אייבערשטן קען עס טון. יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס ווערט געמאכט דווקא בחוץ, און ס'דארף זיין רואה, ער דארף זען דעם פנים, ווייל דורך תשובה קומט מען צו צו די העכסטע דרגא וואס עס קען זיין. אות ו. זאגט דער רבי יעצט קען מען דאך מיינען אז אז דער ענין אין תשובה איז דווקא פאר איינעם וואס כבר חטא ופגם ועבר את הדרך, אפשר ער דארף תשובה טון נאר ער דארף אנקומען צו פרה הנעשית בחוץ, א מענטש קען זיך מאכן א חשבון ווער דארף אנקומען צו א פרה, איינער וואס האט געטון אזעלכע עבירות וואס ס'דארף זיין מחוץ למחנה, מחוץ לג' מחנות דארף מען עס גיין שעכטן, אבער ווען א איד פירט זיך אין אן אופן פון עשה אלוקים את האדם ישר, ווי דער שלמה המלך זאגט אין קהלת, אז דער אייבערשטער האט געמאכט דעם מענטשן ישר און האט זיך אזוי געפירט בדרך הישר, און דאס גייט דאך אויף עבודת הצדיקים, וואס פאר א שייכות האט ער צו פרה אדומה? זאגט דער רבי, מען קען דאך מיינען, אויב אזוי וואס פאר א שייכות האט ער, אט דער וואס פירט זיך אזוי פון עשה אלוקים את האדם ישר, וואס פאר א שייכות האט ער מיט פרה אדומה וואס ווערט געמאכט מחוץ לג' מחנות? זאגט דער רבי, אמת טאקע אז אויך ער דארף אנקומען צו תשובה, ס'איז טאקע אמת אז ער דארף אויכעט אנקומען צו תשובה, אפילו עבודת הצדיקים, ווי דער אלטער רבי איז מבאר בכמה מקומות אין ליקוטי תורה, זאגט דער אלטער רבי אפאר מאל אז תשובה איז נישט דווקא אויף עבירות, און אז אפילו א צדיק דארף טון תשובה, דאס איז אבער נישט קיין תשובה אויף חטאים, נאר ס'איז עבודת התשובה, ס'איז נישט קיין תשובה אויף חטאים חס ושלום, ס'גייט אריין אינעם גדר ווי שלמה המלך זאגט אין קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, דאס האט צוטון אפילו מיט א צדיק אויכעט, ער דארף קומען צו א דרגא פון תשוב, ער זאל קומען, תשוב איז נישט פון אויף עבירות, ער דארף קומען צו די דרגא פון אלוקים אשר נתנה, זיך אומקערן לשורשו ומקורו ביז אל האלוקים אשר נתנה, ביז די דרגה פון אלוקים אשר נתנה, דאס מיינט אז זייענדיג דא אין א גוף גשמי למטה זאל ער זיין אזוי ווי ווען דער אייבערשטער האט אים אראפגעשיקט די נשמה דא למטה, אבער וואס פאר א שייכות איז די אמת טאקע אז דער אלטער רבי זאגט אז א צדיק דארף אויך טון תשובה, אבער ס'רעדט זיך נישט חס ושלום וועגן תשובה אויף עבירות, זאגט דער רבי אבער וואס פאר א שייכות איז ער איז מסכים אז ער דארף תשובה טון, אבער וואס פאר א שייכות האט ער צו דער תשובה פון פרה אדומה מחוץ לשלש מחנות, ער געפינט זיך דאך אין פנים, ער איז דאך אינעווייניג, וואס דארף ער האבן דעם ענין פון תשובה אויף פרה אדומה? דער רבי וויל ארויסברענגען דא דעם ענטפערן דעם שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט אויף דעם ענין פון ירושלמי פארוואס שטייט דארטן אויף אז ס'איז פארוואס איז מען מקדים פרה לחודש ווייל פרה קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל פרה אדומה ברוחניות וועט אונז ווייזן זייער געשמאק אז ס'האט צוטון צו כל ישראל, אפילו די גרעסטע צדיקים גייט אויף זיי אויכעט דער ענין וואס זיי דארפן אנקומען צו פרה אדומה. יעצט האט דער רבי געפרעגט א שאלה, ער פרעגט דאך ביי זיך א שאלה, וואס בין איך שייך צו פרה אדומה? איך בין דאך אין פנים, אפילו לויטן אלטן רעבן אז מען דארף תשובה טון נישט אויף עבירות נאר והרוח תשוב אל האלוקים, אבער פונדעסטוועגן וואסערע שייכות האב איך מיט פרה אדומה מחוץ לשלוש מחנות? איך בין מסכים צו תשובה טון, אבער נישט אויף דעם גדר. זאגט מען דערויף, יעצט קומט דער ענטפער וואס ווי דער רמב"ם לערנט און לויט דעם וועט מען פארשטיין אויכעט פון דעם וואס איז געזאגט פריערט כל ישראל, וואס די שאלה איז דאך געווען א געוואלדיגע שאלה, וואו איז כל ישראל? בדרך בגשמיות ווען ס'קומט צו פרה אדומה איז דאס נישט פאר כל ישראל. זאגט מען דערויף אז די מצוה, אויף דעם ענטפערט מען אים אז די מצוה פון פרה אדומה איז שיהיה אפרה מזומן למי שיצטרך אליו, עס דארף ליגן למשמרת בתדירה, ווי דער רסג לערנט און ווי דער רמב"ם לערנט, דער רמב"ם זאגט אפרה מזומן למי שיצטרך אליו, און עס דארף ליגן למשמרת עס זאל זיין גרייט אז מען זאל עס אלעמאל קענען ניצן, ווי געזאגט פריער אז אין תשובה זעט מען אז מען דארף אלעמאל ניצן דעם ענין פון תשובה, ווי דער רבי וועט ארויסברענגען דא פון דעם קלענסטן ביז דעם גרעסטן דארף אלעמאל דעם ענין פון תשובה, דערפאר איז דער לשון שיהיה אפרה מזומן אז עס דארף זיין תשובה דארף אלעמאל זיין גרייט ביי יעדן איינעם אויף אלעמאל, מען דארף אלעמאל האבן ביי זיך אויך די תנועת התשובה פון פרה אדומה. אפילו א צדיק דארף אויכעט האבן דעם גדר פון פרה אדומה למשמרת בתדירה, ווייל בפשוטו של ענין שטייט אין פרקי אבות אל תאמין בעצמך, מען קען קיינמאל נישט זיין זיכער מיט זיך, דארף מען אלעמאל זיין אין דעם גדר פון תשובה, מען זאל אכטונג געבן אז אפילו מען איז שוין א עלטערע מענטש און מען איז שוין אגוד אין דעם אייבערשטן אלע יארן, שטייט קלאר אין משנה אל תאמין בעצמך, ממילא דארף ביי אים זיין אויך דער ענין פון די סארט תשובה אז ס'זאל אלעמאל זאל זיין די תשובה גרייט ביי אים אזוי ווי דער אפר די מצוה איז אז ס'זאל זיין מזומן און גרייט אלעמאל בפרט לויט דעם כלל אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שלמה המלך זאגט אין קהלת אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, על כל פנים חטא מלשון חיסרון, ברענגט זיך דארטן דער ענין פון חטא מלשון חיסרון, ווען בת שבע איז געקומען צו דוד'ן יענער האט זיך געמאכט פאר א מלך, האט זי אים געזאגט והיו אני ושלמה בני חטאים, חס ושלום עס מיינט נישט דארטן זינדיגע, עס מיינט חטאים, עס וועט אונז פעלן, עס וועט זיין א חיסרון, שלמה וועט נישט זיין דער מלך אויב ער ווערט מלך, ממילא איז חטא איז על כל פנים חטא נאר מלשון חיסרון, וואס קען זיין ביי א צדיק א לשון חיסרון? עס פעלט ער האט נישט געטון זיין עבודה כדבעי למעבד, די גמרא זאגט אין כתובות אין כתובות אז עס דארף זיין די עבודה כדבעי למעבד, אדער על כל פנים עס איז געווען נישט בשלימות, נישט בשלימות, נישט אזוי מיט די גרעסטע ווארימקייט וואס האט געקענט זיין אז האט עס געקענט טון מער מיט מיט הידור האט עס געקענט טון גיכער, זאכן וואס מיר קענען נישט פארשטיין, אבער עס קען זיין ביי צדיקים אפילו זאל זיין אמאל אזא ענין וואס א ענין פון חיסרון וואס וואס מען קען עס נישט אנרופן כדבעי למעבד, ממילא דארף ער תשובה טון אויף דעם חיסרון בעבודתו, נישט חס ושלום ער האט געטון א עבירה, חס ושלום, און אפילו ווען ביי אים איז אינגאנצן נישטא קיין, ביי אים איז אינגאנצן נישטא קיין חטא, און דאס וואס דער ענין המיתה קען אויף אים האבן א שליטה איז עס גאר בעטיו של נחש, אפילו מען רעדט וועגן איינעם וואס האט אינגאנצן נישט קיין חטא. און איי ווי קומט דאס אז ס'זאל זיין ביי אים דער ענין פון מיתה, איז ווי די גמרא זאגט אין שבת, אז אז אז בשעת איז דער אמת אז ענין המיתה האט אויף אים נישט קיין שליטה, פארוואס אז אזא גרויסע דרגה אז זיין שטארבן איז נאר איז נאר ווייל ס'איז געווען דער נחש האט איינגערעדט אז אדם חווה און אדם הראשון זאלן עסן פון דעם עץ הדעת, האט דער אייבערשטער געברענגט מיתה בעולם, איז ער פון זיין מצב ווי ער איז האט געדארפט לעבן אלעמאל, וויבאלד אבער איז דא עטיו של נחש האט דאך דער אייבישטער געמאכט אז מען זאל אלע אז מען דארף שטארבן, איז ער ערשט געשטארבן בעטיו של נחש. כידוע, דער רבי ברענגט אראפ דעם פירוש פונעם אריז"ל, נאר צו מדגיש זיין, דער רבי ברענגט אראפ אין ווייטער, אז עס איז דא, די גמרא ברענגט אראפ, אז עס איז דא די ד', די פיר צדיקים וואס זיי זענען געשטארבן נאר בעטיו של נחש, אפילו א צדיק גמור האט דאך דעם ענין ווי געזאגט פריער פון די ענין פון חיסרון, איז דאס נישט דווקא אינעם ענין פון עטיו של נחש, יעדער איינער וואס שטארבט שטארבט ער צוליב זיינע עבירות, מען דארף נישט אנקומען צוליב דעם ענין פון פון צוליב דעם נחש שטארבט מען, יעדער איינער ווייסט זיין מצב וואס ער איז, אבער ברענגט אראפ די גמרא אז עס איז געווען פיר וואס זענען געשטארבן בעטיו של נחש, עס איז געווען בנימין בן יעקב, און עמרם וואס איז געווען משה רבינו'ס טאטע, און עס איז געווען ישי דער טאטע פון. דוד המלך, און כלב, דער זון פון דוד המלך, אויף זיי די פיר זאגט די גמרא זענען געווען צדיקים גמורים זענען געשטארבן נאר בעטיו של נחש. און דער רבי ברענגט אראפ כידוע פירוש האריזל, ס'איז דא א פסוק ותלית אותו על עץ, אז ס'איז דא די מצוה נאכדעם וואס מ'מאכט סקילה דארף מען אויפהינגען, אז ווען איינער א צדיק אויב טייטשט דער אריזל זייער געשמאק, ווען איינער א צדיק האט נישט קיין חטא, וואס דאס איז גורם מיתה, און דו זעסט אז ער איז געשטארבן, ווערט דאך א שאלה פארוואס איז ער געשטארבן, ער האט דאך נישט קיין חטא, זאגט דער אריזל, ותלית אותו על עץ, זאלסט עס אויפהענגען, זאלסט עס אנדייטן פארוואס איז ער געשטארבן, צוליב דעם עץ הדעת. דארף מען ביי אים תולה זיין דעם ענין המיתה אויפן חטא עץ הדעת וואס האט געבראכט מיתה בעולם, איז לכאורה אויב ער האלט שוין אויף אזא דרגה, וואס איז שייך ביי אים דער ענין פון חטא, וואס האט ער צו טון מיט פרה אדומה מיט חוץ מיט גימל מחנות, איז דאך דאס גופא וואס דער חטא עץ הדעת האט אויף אים א ווירקונג, א ראיה אז צו אים האט א שייכות עטיו של נחש, דאס מיינט אז אפילו די פיר צדיקים וואס ער דערמאנט וואס זיי זענען געשטארבן צוליב עטיו של נחש, זאגט דער רבי ווייזט דאס אז זיי האבן עכט א שטיקל שייכות, ווען נישט וואלט דער נחש נישט געהאט אויף זיי קיין השפעה און זיי וואלטן טאקע נישט געשטארבן. דער רבי ברענגט אראפ פון תורה אור פון דעם אלטן רעבן, וענין ד' מתו בעטיו של נחש, שאף על פי שהם צדיקים גמורים, מכל מקום, נשאר בהם עדיין איזה שמץ מזוהמת הנחש, דערפאר זענען זיי געשטארבן בעטיו של נחש, ווען נישט וואלטן זיי קיין, ווען זיי האבן אינגאנצן נישט קיין שייכות מיטן נחש, וואלט דער נחש זיי נישט געברענגט אויף צו שטארבן. דארף ביי אים זיין, ווערט דאך ווייטער די שאלה, וואסערע שייכות האט ער מיט תשובה, וואסערע שייכות האט ער מיט תשובה פון ג' מחנות חוץ לג' מחנות, מיט פרה אדומה, מיט אפר פרה אדומה, וואסערע שייכות האט ער מיט דעם? דארף ביי אים זיין דער ענין התשובה אויף דעם. וואס דארף זיין ביי אים דער תשובה? ויש לומר אז ווען ער באווארנט נישט דעם עטיו של נחש שבו, איז רעכט אז ער זאל דערנאך ווערן א יורד ממדרגתו רחמנא ליצלן. אזוי ווי מ'האט גערעדט פריערט אין פרקי אבות, דעם ענין פון. אז אז א מענטש זאל קיינמאל נישט אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זעלבע זאך איז דא אויכעט, טאמער חס ושלום מען באווארנט נישט אין זיך, אז ער זאל נישט האבן קיין שייכות אפילו צו די זוהמה פון עטיו של נחש, קען ער ווערן א יורד ממדרגתו, דערפאר דארף ער האבן דעם ענין פון תשובה אלעמאל. און דער רבי לייגט צו, ועל אחת כמה וכמה, ס'איז נאך א קל וחומר, על אחת כמה וכמה ווען ער איז זיך מתבונן, דער רבי וויל ארויסברענגען ווי ס'וועט אים, וואס וועט אים צוברענגען צו תשובה און פארוואס ער דארף תשובה טון, על אחת כמה וכמה ווען ער וועט זיך מתבונן זיין אין דעם מאמר רזל, ירושלמי אין יומא ברענגט אראפ, כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו, דער לשון איז כל דור שאינו דער בית המקדש איז נישט נבנה בימיו איז גלייך ווי ער וואלט אים חרוב געמאכט, מבהיל'דיגע ווערטער, און דאן ארדענט דא א דאן ארדענט דא א פסק למעליותא, דאס איז דאך א פסק דין אין רמב ם אז א יחיד וואס עשה מצוה אחת, לשון פון רמב ם, עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, איז דא דא ביידע כיוונים, ס'דא ערשטנס אז זיך מאכן א חשבון, דער בית המקדש איז דאך נישט געבויעט געווארן אין זיין צייט, איז דאך עס כאילו החריבו, אדער אויב ער האט געמאכט א מצוה אחת האט ער דאך געדארפט מכריע זיין את עצמו ואת כל העולם כולו, און ער זעט דאך אז ס'איז נישט דערווייל, איז עס גענוג גוטע סיבה אויף צו תשובה טון. וויבאלד אז ער זעט אז מען געפינט זיך נאך אין גלות, ובפרט אין דעם גלות חושך כפול ומכופל, ס'איז נישט סתם א גלות, נאר ס'איז א טאפלטער און פיר מאל אזויפיל, מיר האלטן בעקבתא דמשיחא ביי די עקביים שם, דאס איז א חוץ שאין חוצה הימנו, ס'איז אזא סארט חוץ וואס איז נישטא קיין חוץ, דער רבי פארגלייכט עס מיט דעם דמיון פון חוץ לג' מחנות, ועדיין לא נושענו, דערווייל זענען מיר נאכנישט געהאלפן געווארן, און ס'קען דאך זיין אז דאס איז תלוי אין זיין עבודה, דער רבי ברענגט ארויס ווי א מענטש דארף מאכן א חשבון אפילו אז אין די געוואלדיגע הויכע דרגה ווי גערעדט ביז יעצט, און עס קען דאך זיין אז דאס איז תלוי אין זיין עבודה, כנזכר לעיל און כל זמן עס קומט נישט די גאולה איז רחמנא ליצלן כאילו הוא דער דור שהוא יכול להכריע אותו, ווי דער רמב ם זאגט אז מען קען מכריע זיין אותו ואת כל העולם אין דעם דור, וואס ווערט עס יעמאלט פארקערט כאילו הוא החריבו, רופט דאס ביי אים ארויס תשובה כפשוטו און אין דעם שטארקסטן אופן. ממילא איז פארשטאנדיג וואס דער ענין פון פרה אדומה איז לכל ישראל, פארשטאנדיג וואס דער רמב ם זאגט אז ס'דארף זיין אלעמאל גרייט, ווייל תשובה איז שייך צו יעדן איינעם פון די קלענסטע דרגה ביז די העכסטע דרגה דארף זיין דער ענין פון תשובה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה דריי און פופציק, להעיר פון ספר בונה ירושלים סוף פרק ד', ברענגט ער אראפ פון תיקונים, שאם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו היה בא משיח. אות ז. דער רבי איז נאך נישט צופרידן, זאגט ער, מען קען נאך קומען איינער מיט טענות. קען מען נאכאלץ מיינען, אמת איז טאקע אז די תנועה פון תשובה דארף ביי אים זיין גרייט למשמרת בתדיר, ער דארף אלעמאל האבן גרייט די מ ע, אזוי ווי ביי דער אפר דארף אלעמאל זיין גרייט און דאס איז די מצוה אז ס'זאל זיין מזומן, ס'זאל זיין למשמרת מ'זאל עס קענען ניצן, איז ער טאקע גרייט, ס'איז גרייט ביי אים למשמרת בתדיר, אבער זייענדיג אן איש ישר הולך איז גענוג אז דאס זאל ביי אים זיין נאר ווי אן ענין נוסף בעבודתו, ער האט זיך זיין עבודה, ער'ט טון אלע זיינע עבודות, און דער ענין פון תשובה, דער ענין פון תדיר למשמרת, איז דאס א נוסף'דיגע זאך, ס'איז א צוגעגעבענע זאך אין זיין עבודה. פארוואס? ווארום ער מצד עצמו האט נישט קיין שייכות כלל צו עניינים פון חוץ לשלוש מחנות, ווי קענסטו אים זאגן אז ער זאל עס דארפן, דאס זאל זיין דער עיקר פון זיין עבודה? ס'איז א דבר, ס'איז א הוספה אין זיין עבודה. און דאס וואס אויך ער דארף האבן די תשובה פון פרה אדומה איז דאך דאס נישט א זאך וואס ער האט גורם געווען, איז דאך נישט זיין שולד, פארוואס? ווייל ס'איז דאך מצד עטיו של נחש וואס איז תלוי ברצונו ובבחירתו פונעם אייבערשטן, וועט ער דאס טאקע באווארענען דורך תשובה טון אויף דעם, אבער נישט מאכן דערפון א יסוד בעבודתו, ער וועט טאקע תשובה טון אז די אלע זאכן וואס איז דא איז טאקע מצד עטיו של נחש, הרלבג די דרגה נאר מצד עטיו של נחש, און ער וועט עס פאררעכטן דאס אויכעט, אבער עס איז נישט קיין זאך וואס ער האט עס געטאן, דער אייבישטער האט דאך אויסגעמאכט דעם ענין פון עטיו של נחש, ממילא ער דארף תשובה טאן, אבער דאס דאס איז נישט דער יסוד פון זיין עבודה, ער מצד עצמו שטייט העכער פון דעם. זאגט דער רבי נישט גענוג, זאגט מען אויף דעם אז פרשת פרה זאגט דער ירושלמי איז טהרתן של כל ישראל, יעדער איד דארף אנקומען צו דער טהרה פון פרה אדומה, נישט קיין חילוק ווער דאס איז, און נאך מער, דאס איז דער יסוד פון כללות עבודתו, דער רבי האט זיך אויסגעטענה'ט מיט דעם אויף אלע אופנים, ביז ער דארף זאגן מסכים, מי שמסכים אז ס'דארף זיין, ס'איז נאר עטיו של נחש, און ווען איך האב נישט קיין שייכות מיט עטיו של נחש וואלט עס מיר נישט געשאדט, אבער פון דעסוועגן זאגט ער בין איך גרייט צו טון תשובה, מ'גרייט זאל זיין טאקע אלעמאל גרייט, אבער ס'זיין, אבער וואס האב איך מיט חוץ לשלוש מחנות? עס דארף זיין א יסוד ביי אים אין עבודה דער ענין פון תשובה, זאגט דער רבי ניין, יעדער איד דארף אנקומען צו דער טהרה פון פרה אדומה און נאך מער, דאס איז דער יסוד פון כללות עבודתו, ווארום עס דארף זיין ביי אים א חודש, עס דארף דאך זיין דער ענין פון א חודש נאך דער ענין פון פרה אדומה, קומט דאך א חודש און ס'דארף זיין פסח, און ווי שטייט שטייט אין מדרש אין שמות רבה אז די חוקה פון פרה אדומה איז גדולה פון חוקת הפסח. דער חוק וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אין פרה אדומה איז גרעסער פון דעם חוק פון פסח, פארוואס? ווייל אוכלי הפסח צריכים לה, די וואס ווילן עסן פסח קענען נישט עסן קיין פסח סיידן אז זיי קומען אן צו דעם חוק פון פרה אדומה, זע איך אז פרה אדומה ברענגט דעם אידן ער זאל קענען עסן דעם פסח, איז דאך עס גרעסער ווי דער חוק פון פסח, אוכלי הפסח צריכים לה, וואס איז דאס אין עבודה רוחנית? מיינט דאס. אוכלי הפסח איז עבודת הצדיקים, ווען אידן זענען ארויס געגאנגען פון מצרים שטייט אין יחזקאל איז זענען זיי נולד געווארן ס'איז געווארן נולד עם ישראל, דערפאר זענען זיי געווען ווערן זיי אנגערופן א גדר פון צדיקים, איז אוכלי הפסח איז עבודת הצדיקים, און אוכלי פסח צריכין לפרה. דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון א מימר פון זאת חוקת, וואס ער ברענגט אראפ דארטן דעם לשון אוכלי פסח צריכים לפרעה, פארוואס דארף מען אוכלי פסח, רעדט זיך דא וועגן צדיקים, פארוואס דארפן זיי אנקומען צו פרעה, כי גם הצדיקים צריכים לעשות תשובה. דער רבי איז ממשיך, אפילו א צדיק איז דאס וואס ער איז א יש מי שאוהב, און ער האט בחירה חופשית ביז צו טון חס ושלום נגד רצון העליון, ווייזט דאס דאך אז ער איז א מציאות. דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אז די אהבה בתענוגים איז פון די גרעסטע גרעסטע דרגות וואס עס קען זיין ביי א אידן, אז ער האט ליב דעם אייבערשטן ביז א ממש אז ער איז מתענג פשוט בגשמיות, ער האט אהבה בתענוגים, איז נאך אלץ דא דא א שטיקל בעיה א שטיקל פראבלעם, וואס איז דא? ס'איז יש מי שאוהב, ער איז א יש און ער האט ליב דעם אייבערשטן, ס'טאקע אהבה בתענוגים, אבער ס'איז יש מי שאוהב, און ער האט בחירה, און ער האט דאך נאך בחירה אויכעט, אז ער קען טון חס ושלום נגד רצון העליון, ווייזט עס דאך אז ער איז א מציאות, דאס איז נאך אלץ נישט גוט, איז נישט אינגאנצן, און ער איז נישט אינגאנצן מיוחד מיט אלוקות, קומט אויס אז אויך די אהבה פון א צדיק איז אין איר אריינגעמישט א מציאות, די העכסטע דרגה פון א צדיק, ער האט אהבה בתענוגים ממש, איז ממילא איז נאך עכט אריינגעמישט זיין מציאות, יש מי שאוהב, און דערפאר דארף אויך א צדיק אנקומען צו דער טהרה פון פרה אדומה צו מטהר זיין זיך פון הרגש מציאותו דורך די תנועה פון תשובה, יעצט ווערט געשמאק פארשטאנדיג וואס האט א צדיק צו טון מיט פרה אדומה, ער דארף אנקומען צו פרה אדומה, וואס איז פרה אדומה? פרה אדומה איז דאך מטהר, וועמען איז דאס מטהר? פרה אדומה איז דאך העכער ווי דעם ענין פון פסח, פסח איז צדיקים און פרה אדומה איז זכר, דארף ער עכט אנקומען צו דעם, ער דארף האבן דעם ענין פון תנועה פון תשובה, די פארביטערטקייט אויף דעם וואס ער איז א מציאות און איז נישט אינגאנצן בטל צו אלוקות, דאס די פארביטערטקייט ברענגט אים צו די העכסטע דרגה פון תשובה, און דווקא דורך דער עבודת התשובה ביז לאופן אז איז מבטל זיין מציאות, קען ביי אים דערנאך זיין אוכלי הפסח. ווי קען מען ווערן אוכלי הפסח? פארשטאנדיג געשמאק וואס דער רבי ברענגט אראפ יעצט דעם ירושלמי, די קלארע ווערטער, פארוואס האט מען מקדים געווען פרה צו פסח, ווייל מען קען נישט מאכן פסח אן פרה, ווער דארף אנקומען צו דעם פרה? פרה קודמת שהיא טהרתן של כל ישראל, ס'ווערט מורא'דיג געשמאק פארשטאנדיג, איז דווקא דא דורך עבודת התשובה ביז לאופן אז איז מבטל זיין מציאות, קען ביי אים דערנאך זיין אוכלי הפסח. די עבודה איז אין אן אופן פון פסח ודילוג, יעמאלט קומט ער אן צום דילוג, צו דער ענין פון פסח דארט דער טייטש פון אריבערשפרינגען, ביז אז ער איז, ביז ער איז דאס אוכל, ער עסט דעם פסח, און ער עסט מצות, און ער עסט די אלע זאכן, ביז נעשה דם ובשר כבשרו, דער ענין פון פסח ווערט א חלק פון אים, ס'ווערט א חלק פון זיין בלוט, ס'ווערט א חלק פון זיין פלייש, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אז עסן, אז א מענטש עסט, ווערט דאך עס א חלק פון אים, וואס ווערט זיין חלק? זיין חלק ווערט דער ענין פון פסח. פון די דרגה פון פסח ודילוג, און ער קומט צו ער טוט תשובה אויף א אופן ווי דער ענין פון אפר פון פרה אדומה. אות ח'. דאס איז גערעדט געווארן אפילו ביי א צדיק, ועל אחת כמה וכמה אז עס דארף זיין די עבודת התשובה פון, מיר האלטן אות ח', דאס איז גערעדט געווארן אפילו ביי א צדיק, ועל אחת כמה וכמה אז עס דארף זיין די עבודת התשובה פון פרה אדומה ביי בינוני, וואס ביי זיי זענען דא הרהורי עבירה, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אז א בינוני האט א הרהור פון עבירה, ווייל כאטש אז מיד בעלייתו לשם, אזוי ווי ס'קומט אים ארויף אין קאפ א מחשבה חס ושלום אויף הרהור עבירה, דוחהו בשתי ידיים וכו', די לשון פון אלטן רבי אין תניא, איז אבער דאס וואס עס פאלן אים אריין אזעלעכע מחשבות איז א באווייז אז ער האט נאך נישט מקיים געווען די שבועה פון תהי' צדיק, שטייט דאך אז ווען א נשמה פאר נשמה קומט אראפ משביעים אותו תהי' צדיק, האט ער נאך נישט מקיים געווען וויבאלד אז ס'קומט אים אריין מחשבות מחשבות ווי דער רבי זאגט הרהורי עבירה. איז א באווייז אז ער האט נאך נישט מקיים געווען די שבועה פון תהי' צדיק, במילא דארף ער אויף דעם תשובה טון, איז אפילו דער גרעסטער צדיק און בינוני איז דאך על אחת כמה וכמה, ועל אחת כמה וכמה די וואס זענען למטה ממדרגת בינוני, ואף על פי אז מידת הבינוני איז דאך מידת כל אדם ואחריו כל אדם ימשוך, אזוי זאגט דער אלטער רבי, אז א בינוני איז מידת כל אדם און יעדער איינער זאל שטרעבן אויף צו זיין א בינוני, איז דאך אבער ידוע, ברענגט ער אראפ פון א ספר בית רבי, שרייבט דארטן דער לשון, דער הארציגער וואונטש וכו', הלוואי בינוני, מ'ווינטשט זיך אז הלוואי זאל מען זיין בינוני, דארף זיין די תשובה וטהרה אויף חטאים כפשוטו, מ'רעדט דאך דא וועגן א, נישט וועגן א צדיק און נישט וועגן א בינוני, מ'רעדט דאך אפילו וועגן נידעריגער פון א בינוני, דארף זיין די תשובה וטהרה אויף חטאים כפשוטו, כדי אז ער זאל דערנאך קענען טון אין עבודת השם כדבעי. און דורך עבודת התשובה דפרשת פרה קומט מען גלייך צו פרשת החודש, ווי די לשון איז אין רמב"ם דאין מפסיקים בין פרה להחודש, מען זעט אפילו דעם יאר איז געווען איז געווען דעם שבת, ס'איז געווען שבת פריער איז געווען שבת זכור, דערנאך איז געווען פורים, דערנאך איז געווען א שבת איז געווען אינמיטן אן גארנישט און קומענדיגן שבת איז זיין פרה, אבער צווישן פרה און חודש איז קיינמאל נישטא קיין הפסק אלעמאל קומט החודש נאך פרה, אין מפסיקין בין פרה להחודש, ווייל פרשת החודש איז ענינה החודש הזה לכם חודש הגאולה ווי ס'שטייט אין מדרש אין שמות רבה, און דורך דער עבודת התשובה פון פרשת פרה ווערט ומיד, אזוי ווי מ'זאגט אז פרשת פרה גייט גלייך מיט פרשת החודש, איז ומיד אן קיין הפסק איז הן נגאלין בניסן עתידין להיגאל בקרוב ממש.